מסכת עירובין דף ה עמוד ב' די שיעור הייבט זיך אן עמוד אלף צוויי שורות פון אונטן. יפה האט מען דאך יעצט געלערנט אמר רמי בר חמא אמר רב הונא לחי הבולט מדופנו של מבוי, דא גיימיר אריבער צו דף ה עמוד ב', פחות מארבע אמות נידון משום לחי ואין צריך לחי אחר להתירו, ארבע אמות נידון משום מבוי וצריך לחי אחר להתירו, פרעגט די גמרא אותו לחי היכן מעמידו, דארט ווי די וואנט איז יא ד' אמות, און מען דארף ברענגען א פרישע לחי, ווי שטעלט מען עס אוועק? אי דמוקי ליה בהדיה, אויב ער שטעלט אים אוועק נעבן די עק פון די וואנט וואס איז ברייט פיר אמות, אוסופי הוא דקא מוסיף עליה, איז ער דאך לייגט ער נאר צו א שטיקל צו די וואנט און ס'דערקענט זיך בכלל נישט אז דאס איז א צורה פון א לחי, ס'קוקט אויס ווי ער מאכט די וואנט אביסל לענגער, און פונקט ווי די ערשטע וואנט אליין זאגסט אז ס'איז נישט כשר, ווייל ס'זעט נישט אויס ווי א לחי נאר ווי א וואנט, האט ער יעצט געמאכט דעם וואנט נאך גרעסער. אמר רב פפא דמוקי ליה לאידך גיסא, ער שטעלט עס טאקע אוועק, אויף די אנדערע זייט דארט ווי ס'איז נישט דא קיין וואנט, און דאס קען מען זען ווייטער אויף בילד נומער צוויי און צוואַנציק, אויף די לינקע זייט איז דא טאקע די וואנט וואס איז מער ווי ד' אמות, און ער שטעלט אוועק א נייע אויף די רעכטע זייט וואס דארטן וויבאלד ס'איז נישט קיין המשך צו א וואנט זעט מען קלאר אז דאס איז אוועק געשטעלט אלס א לחי. רב הונא בריה דרב יהושע אמר אפילו תימא דמוקי לה בהדיה, מ'קען יא זאגן אז ער לייגט עס נעבן די וואנט, וואס איז מער ווי פיר אמות, דמטפי ביה או דמבצר ביה, אז די לחי מאכט ער אביסל מער, מטפי איז א לשון פון טפי און אדער מאכט ער עס אביסל ווייניגער א לשון פון בציר. בילד נומער דרײַ און צוואַנציק זעט מען ווי ער שטעלט טאקע אוועק א לחי נעבן די וואנט אבער מען דערקענט ס'איז א לחי ווייל ער מאכט עס העכער. אין בילד נומער פֿיר און צוואַנציק זעט מען אויך ווי ס'ליגט נעבן די וואנט אבער ער האט עס געמאכט נידריגער ממילא דערקענט מען אז ס'איז א לחי. אמר רב הונא בריה דרב יהושע לא אמרן דאס וואס אונז האמיר געזאגט אז טאמער די וואנט קומט ארויס ד' אמות מוז מען צולייגן נאך א לחי איז נאר געזאגט געווארן אלא במבוי שמונה מען רעדט דא פון א מבוי וואס די גאנצע ברייט איז לכל הפחות אַכט אמות אדער מער און יעצט ווען די וואנט קומט ארויס ד' אמות קומט אויס אז האלב פון די עפענונג איז פארמאכט מיט א וואנט און האלב איז אפן, און דעמאלטס איז דא די דין אז מען דארף נאך צולייגן א לחי, אבל במבוי שבעה, און דא דארף מען באמת זאגן במבוי שבע, ווייל מען רעדט דאך דא פון זיבן אמות, און א אמה איז אלעמאל א לשון נקבה ווי אונז האבן עס שוין מקדים געווען מען דארף זאגן שבע. טאמער די גאנצע מבוי איז בסך הכל זיבן אמות, וואס יעצט ווען ס'איז דא א וואנט פון פיר וואס קומט ארויס פון איין זייט, טוט ער דאך צודעקן רוב פון די עפענונג פון די מבוי, איז ניתר, ווערט עס שוין מותר בעומד מרובה על הפרוץ. ס'איז דא אלעמאל א כלל אז ווען ס'איז דא א עפענונג, אבער ס'איז נאך אלץ מער פארמאכט ווי אפן, וואס דאס הייסט עומד, ס'שטייט, ס'איז פארמאכט, און ס'איז מער ווי די פרוץ ווי די אויפגעבראכענע חלק, הייסט עס אזוי ווי א פארמאכטע געהעריגע מחיצה. און ממילא דא אויב די סך הכל פון די גאנצע וואנט איז זיבן, זיבן מיינט נישט פונקט זיבן אפילו ווען ס'איז זיבן מיט א דריי פערטל, וויבאלד אבער ס'קומט דאך שוין ארויס א וואנט פון איינע פון די צוויי זייטן איז דאך דא א וואנט אויף מזרח פון פיר אמות, דאס פיר אמות איז דאך רוב פון זיבן, מיינט דאך דאס יעצט אז די פרוץ איז קלענער ווי ד' אמות איז דאך עס עומד מרובה על הפרוץ דארף מען שוין בכלל נישט האבן קיין לחי ווייל ס'הייסט ווי די גאנצע וואנט איז פארמאכט. און דאס די חכמים האבן געהייסן לייגן א קורה אדער א לחי רעדט מען ווען ס'איז אויפגעבראכן. וויאזוי ווייס איך אז עומד מרובה על הפרוץ איז א גוטע היתר ביי די עפענונג פון א מבוי, וקל וחומר מען זאל ארויסנעמען פון א קל וחומר מחצר פון א חצר, ומה חצר שאינה ניתרת בלחי וקורה? מה דאך א חצר וואס ער איז אזוי הארב, וואס ווען ער איז אויפגעבראכן צו רשות הרבים איז נישט דא די היתר אז מען קען לייגן בלויז א קורה אדער א לחי אזוי ווי ביי א מבוי, נאר דארט דארף שוין זיין פסים פון פיר טפחים, ווי אונז עמיר שוין זעהן אויף דף י"ב, קומט אויס אז א חצר איז בעצם הארבער ווי א מבוי, און מה דאך דער הארבע חצר ניתרת בעומד מרובה על הפרוץ, אז אפילו ווען ס'איז איין וואנט איז דא זייער אסאך טירן, ס'איז אויפגעבראכן איין טיר נאך א טיר פול מיט טירן, אבער טאמער ס'איז נאך אלץ דא סך הכל מער שטייעדיג ווי אויפגעבראכענע, איז דאך די הלכה אז ס'איז מותר, און ס'הייסט דאך אלץ ווי א וואנט, מבוי שניתר בלחי וקורה, א מבוי וואס ער איז אזוי גרינג אז ביי אים איז גענוג בלויז א לחי אדער א קורה, אינו דין שניתר בעומד מרובה על הפרוץ, איז דאך אוודאי אז מען זאל מתיר זיין אויף דעם אופן אז רוב וואנט שטייט, איז אוודאי אז ס'הייסט א פארמאכטע מחיצה. רש"י פרעגט שוין א קשיא אז אויב מען מאכט די קל וחומר וואלט איך דאך געדארפט זאגן אז ווען דער דופן וואס שטעקט זיך ארויס ד' אמות, זאל קענען דינען ווי א פס, און ס'זאל מתיר זיין, ווייל מה דאך ביי די הארבע חצר וואס א לחי און א קורה העלפט נישט, דאך א פס פון ארבעה טפחים העלפט יא, כל שכן דא ביי מבוי וואס א קורה אדער א לחי העלפט יא, איז אוודאי דער שטיקל וואנט וואס איז ד' אמות זאל נאך אזוי גוט זיין ווי א פס פון פיר טפחים, ענטפערט רש"י אז פאר די זעלבע סיבה פארוואס ער קען נישט דינען ווי א לחי, ווייל ער שטייט דארטן און ער איז געמאכט געווארן פון זיך אליין, פארן זעלבן סיבה קען ער אויך נישט דינען ווי א פס, ווייל א פס איז א זאך וואס מען דארף מאכן בידים, אבער אז ער שטייט פון זיך אליין, איז עס נישט קיין גוטע היכר, פרעגט די גמרא, עס איז נישט קיין גוטע קל וחומר, איך קען דיך עס אפפרעגן, איך וועל דיר זאגן מה לחצר, ווייסטו פארוואס ביי חצר איז גוט. עומד מרובה על הפרוץ, שכן פרצתה בעשר, ווייל טאמער ס'איז געווארן אויפגעבראכן אויף די וואנט פונעם חצר צום רשות הרבים א פירצה, עט עס נאר ווערן אסור דארטן צו טראגן טאמער די פירצה איז גרויס מער ווי צען אמות, וואס דאס איז א גרויסע קולא אז ביז צען אמות הייסט עס נאכנישט קיין פירצה און ס'אסר'ט נישט, און ווייל ס'איז דא די קולא איז דא נאך א קולא פון עומד מרובה על הפרוץ, תאמר במבוי ווילסטו פארגלייכן א מבוי שפרצתו, דא דארף מען זאגן בארבעה. וואס אונז וועמיר שוין זעהן אויף דף ו עמוד א' זאגט דער אמורא רב הונא, אז טאמער איינע פון די ווענט פון די מבוי, לאמיר זאגן די דרומ'דיגע וואנט אדער די צפונ'דיגע וואנט האט א פירצה פון פיר טפחים, הייסט עס שוין א פירצה אז מען טאר נישט דארטן טראגן, און אויב אזוי איז דאך א מבוי הארבער ווי א חצר, נישט ווי דו האסט געוואלט מאכן א קל וחומר אז דער חצר איז די חומר און די מבוי איז די קל, ווייל איך טרעף א פארקערטע זאך, איך טרעף א חומרא ביי א מבוי אז מיט פיר טפחים הייסט עס שוין א פירצה און מען טאר נישט דארטן טראגן, און פונקט ווי ס'איז דא דער חומרא אז פיר הייסט שוין א פירצה, אפשר עט זיין א חומרא אז עומד מרובה על הפרוץ איז נישט גענוג? ענטפערט די גמרא קסבר רב הונא בריה דרב יהושע, מבוי נמי פרצתו בעשר. רב הונא בריה דרב יהושע קריגט טאקע אויף רב הונא און ער האלט אז פונקט ווי ביי א חצר הייסט א פירצה נאר צען אמות, איז ביי א מבוי אויכעט, א פירצה הייסט נאר צען אמות, אויב אזוי טרעפסטו נישט קיין שום קולא ביי חצר וואס איז גרינגער ווי א מבוי, נאר פונקט פארקערט די חצר האט א קולא אז ער ווערט ניתר בלחי וקורה וואס א חצר האט נישט די קולא און די קל וחומר איז ווייטער גוט. פרעגט די גמרא למאן קאמרינן, לויט וועם האט רב הונא בריה דרב יהושע געזאגט זיין גאנצע הלכה אז טאמער ס'איז עומד מרובה על הפרוץ עט נישט אויספעלן א פרישע לחי. לרב הונא, דאס איז אלעס געבויט אויף דעם אמורא רב הונא. רב הונא איז דאך געווען דער בעל המאמר וואס האט געזאגט, לחי הבולט מדופנו של מבוי, אז טאמער ס'איז מער ווי ד' אמות דארף מען א פרישע לחי. און אויף דעם רב הונא איז געקומען רב הונא בריה דרב יהושע אז טאמער דער סך הכל פונעם גאנצן ברייט פונעם מבוי איז נאר זיבן אמות, זאגט נישט ר' הונא אז מען דארף טאקע א לחי, דעמאלטס דארף ר' הונא מודה זיין אז וויבאלד ס'איז עומד מרובה על הפרוץ דארף מען נישט קיין לחי. קומט דאך אויס אז ר' הונא בריה דרב יהושע באציט זיך אויף די ווערטער פון ר' הונא. והא ר' הונא פרצתו בארבעה סבירא ליה. קען מען זען אויף דף ו' זאגט ר' הונא קלאר אז ביי א מבוי ווען ס'איז אויסגעבראכן נישט מער ווי פיר טפחים הייסט עס שוין א פירצה. קומט אויס אז מען טרעפט יא א גרויסע חומרא ביי מבוי מער ווי ביי חצר וואס דארטן איז נאר צען אמות הייסט א פירצה און די גאנצע קל וחומר איז ווייטער אראפגעפרעגט. לאמיר מסביר זיין די קשיא, די גמרא האט יעצט פארשטאנען אז דאס וואס ר' הונא בריה דרב יהושע זאגט אז טאמער ס'איז די גאנצע סך הכל זיבן אמות און פיר דערפון איז א וואנט דארף מען נישט נאך א לחי זאגט ער נישט פון זיך אליין ער זאגט עס ארויף אויף ר' הונא. אז דאס וואס רב הונא האט געזאגט אז ביי פיר אמות דארף מען צולייגן א לחי, דאס איז נאר ווען די מבוי איז אכט אמות און ס'איז נישטא קיין עומד מרובה על הפרוץ, אבער ווען ס'וואלט געווען עומד מרובה על הפרוץ וועט רב הונא מודה זיין אז מ'דארף נישט האבן נאך א לחי. ווי קען ער אזאנס זאגן אין נאמען פון רב הונא? די גאנצע זאך איז דאך געבויט אויף א קל וחומר פון א חצר, און לויט רב הונא איז דאך נישטא קיין קל וחומר, נאר די גאנצע קל וחומר איז געווען געבויט אז א חצר, איז הארבער, אבער יעצט קען איך דיר אויפווייזן אז לויט ר' הונא איז א חצר גרינגער ווייל דארטן איז א פירצה נאר ביי צען מער ווי צען אמות און ביי מבוי איז עס שוין ביי פיר טפחים. ענטפערט די גמרא ר' הונא בריה דרב יהושע טעמא דנפשיה קאמר אז אין הכי נמי ר' הונא בריה דרב יהושע האט טאקע געזאגט א אייגענעם הלכה ער האט נישט געמיינט צו זאגן אז ר' הונא וועט אזוי האלטן ר' הונא פאר זיך וואס ער האט געזאגט אז מען דארף צולייגן נאך א לחי אויב די וואנט איז ד' אמות ער וועט האלטן פאר זיך זיין הלכה אפילו ווען ס'איז עומד מרובה על הפרוץ. ווייל ער האט נישט קיין קל וחומר אז ביי א מבוי זאל עומד מרובה על הפרוץ זיין כשר, ווייל דאס וואס ר' הונא בריה דרב יהושע האט יא געזאגט אז מען כשר'ט עומד מרובה על הפרוץ דאס איז לשיטתו, ווייל ער אליין ר' הונא בריה דרב יהושע האלט אז ס'איז יא דא א גוטע קל וחומר ווייל סיי ביי חצר און סיי ביי מבוי פסל'ט נאר א פירצה ביי צען אמות. אויב אזוי טרעפט מען נישט קיין שום חומרא ביי מבוי, פונקט פארקערט מען טרעפט נאר איין חומרא ביי חצר אז דארט העלפט נישט קיין לחי אדער א קורה און די קל וחומר איז ווייטער גוט, מאדאך דער הארבער חצר וואס א קורה אדער א לחי העלפט נישט העלפט יא, עומד מרובה על הפרוץ איז דאך כל שכן דער גרינגער מבוי וואס העלפט אפילו א לחי אדער א קורה, איז אוודאי אז עומד מרובה על הפרוץ וועט העלפן. רב אשי אמר רב אשי קריגט אויף רב הונא בריה דרב יהושע רב הונא בריה דרב יהושע האט געזאגט אז טאמער עס איז אַכט אמות, די סך הכל פון די גאנצע ברייט פון די מבוי, און פיר אמות איז דא א וואנט, עט מען נאך יא דארפן לייגן א לחי, ווייל ס'איז נישט דא קיין עומד מרובה על הפרוץ, ס'איז פונקט האלב און האלב. רב אשי זאגט אפילו תימא במבוי שמונה נמי לא צריך לחי, אפילו ווען ס'זאל יא זיין אַכט און פיר דערפון איז א וואנט, דארף מען נאך אלץ נישט לייגן קיין לחי, ווייל אז מ'רעדט דא אז ס'איז פונקט האלב אויף האלב, האלב איז אויפגעבראכן און האלב איז דא א וואנט, איז דאך נישט מעגליך אז ס'זאל זיין ממש. פונקט האלב אויף האלב, ס'זעהט טאקע אויס פאר די אויגן האלב אויף האלב אבער ס'איז זיכער אז איינער פון דעם איז גרעסער, אדער איז די פירצה א משהו גרעסער וואס מ'זעהט נישט מיט די אויג, אדער איז די וואנט א משהו גרעסער, איז מה נפשך, וויאזוי דו זאלסט נישט וועלן דרייען, עט אלץ אויסקומען אז מ'דארף נישט קיין לחי, ווייל אי עומד נפיש, אויב דער אמת איז, אז די וואנט פון פיר אמות איז מיט איין ברעקעלע גרעסער, איז דאך ניתר בעומד מרובה על הפרוץ. נו, קען איך דאך שוין גיין מיט די היתר וואס רב הונא בריה דרב יהושע האט פריער געזאגט, אז עומד מרובה על הפרוץ איז גוט. און מען דארף נישט צולייגן קיין לחי, ואי פרוץ נפיש, און טאמער קלערסטו אז אפשר איז די אויפגעבראכענע ד' אמות מיט איין ברעקעלע גרעסער ווי די וואנט, וואס דעמאלטס איז נישט דא קיין עומד מרובה על הפרוץ, נאר ס'איז פרוץ מרובה על העומד, אויב אזוי נידון משום לחי, קענסטו דאך רעכענען די וואנט פאר א לחי, ווייל מ'האט דאך געשמועסט אז די גאנצע טעם פארוואס מ'רעכנט נישט דעם גאנצן וואנט פאר א לחי איז דאך נאר ווייל ער איז פיר אמות, אבער יעצט אז דו זאגסט אז ער איז מיט א ברעקעלע ווייניגער ווי פיר אמות, קען ער דאך שוין ווייטער דינען ווי א לחי. קודם דארף מען דא אויסרעדן דרך אגב, אז רב אשי זעהט מען דא האלט אויך ווי רב הונא בריה דרב יהושע אז א פּרצה ביי מבוי אסר'ט נאר ביי צען אמות, ווייל ער זאגט דאך דא אז אויב ס'איז עומד מרובה על הפרוץ נוצט מען די היתר, און אונז האמיר שוין פריער געזאגט אז דאס איז געבויט אויף א קל וחומר, און די קל וחומר איז נאר גוט אויב אויב איך האלט אז א פרצה ביי מבוי אסר'ט נאר ביי צען אמות. מאי אמרת, וואס ווילסטו טענה'ן פארוואס מען זאל יא דארפן נאך א לחי, דשוו תרוייהו כי הדדי, ווייל אפשר איז פונקט ביידע ד' אמות, דא איז דאך דא אכט אמות און איך וועל זאגן אז די פרצה איז גרויס פונקט ד' אמות און די וואנט איז אויך פונקט ד' אמות, דאס איז דאך געווען טאקע די סיבה פארוואס ר' הונא בריה דרב יהושע געזאגט, אז ווען ס'איז אכט אמות דארף מען יא צולייגן א לחי, אויף דעם טענה'ט רב אשי, הוה ליה ספק דבריהם, מ'קען דאך קיינמאל נישט זאגן מיט א זיכערקייט אז ס'איז פונקטליך, ס'איז נאר אז דו טענה'סט אפשר איז עס פונקטליך, און נאר ווען ס'איז טאקע פונקטליך דעמאלטס דארף מען האבן א לחי, אבער וויבאלד ס'איז נאר א ספק אז אפשר איז עס פונקטליך, די ספק דבריהם להקל, ס'איז א ספק מדרבנן דא, ווייל די גאנצע טלטול אין א מבוי אז מ'דארף האבן בכלל א לחי איז דאך נאר א איסור מדרבנן. וספק דבריהם להקל, און וויבאלד ס'איז נאר א ספק דרבנן קען מען מיקל זיין און מען דארף נישט נאך א לחי. איז לאמיר דא צאמנעמען, דער אמורא רב הונא פאר זיך אליין האלט אלעמאל אז טאמער די וואנט וואס איז בולט אינעם מבוי איז שוין פיר אמות ברייט וואס דעמאלט זעט ער אויס ווי א וואנט און מ'עט אלעמאל מוזן צוברענגען א לחי אפילו אויב די סך הכל פון די גאנצע ברייט פון די מבוי איז ווייניגער ווי אכט אמות און ס'איז דא עומד מרובה על הפרוץ ווייל לויט רב הונא איז נישטא די היתר ביי א מבוי פון עומד מרובה על הפרוץ ווייל דאס איז דאך געבויט אויף א קל וחומר און לויט רב הונא איז נישט גוט דער קל וחומר ווייל א פירצה פון א מבוי פסל'ט שוין ביי פיר טפחים און אויב אזוי איז דא א חומרא ביי מבוי מער ווי ביי א חצר און מ'קען נישט מאכן די גאנצע קל וחומר איז לויט רב הונא דארף מען אלעמאל צולייגן א לחי אויב די וואנט איז פיר אמות אדער מער. וויאזוי וועט זיין אויב די סך הכל פונעם גאנצן ברייט איז זיבן אמות און די וואנט איז פיר אמות. און מען זעהט קלאר מיט די אויגן אז די עומד איז מרובה על הפרוץ, וואס אונז האבן דאך יעצט געזאגט אז לויט רב הונא העלפט עס נישט און מען דארף נאך אלץ לייגן א פרישע לחי, זאלן זיך אבער ר' הונא בריה דרב יהושע מיט ר' אשי פאראייניגן אז מען וועט נישט דארפן קיין לחי ווייל זיי האלטן ביידע אז עומד מרובה על הפרוץ איז א היתר ביי מבוי, ווייל זיי האלטן יא פון די קל וחומר און מען וועט נישט דארפן צולייגן א לחי. די גאנצע מחלוקה איז נאר ווען ס'איז פונקט אכט אמות און האלב דערפון איז א וואנט, פיר אמות. דאס מיינט אזוי קוקט עס אויס מיט די אויגן. איז רב הונא בריה דרב יהושע זאגט אז וויבאלד ס'קוקט אויס אזוי הייסט עס מחצה על מחצה און ס'הייסט נישט עומד מרובה על הפרוץ און מ'דארף שוין צולייגן א לחי, און רב אשי זאגט אז דא קען מען עס מתיר זיין ממה נפשך, ווייל אפילו ווען ס'זעהט אויס פונקט האלב אויף האלב איז באמת אלעמאל דא איינער וואס איז א טראפ גרעסער און מה נפשך איז דער וואנט גרעסער איז דאך עס עומד מרובה על הפרוץ, איז די פירצה גרעסער מיינט דאך דאס אז די וואנט האט נישט קיין גאנצע ד' אמות קען מען דאך אים נוצן ווי א לחי, איי אפשר איז פונקט דא געלונגען אז ס'איז יא פונקט האלב אויף האלב איז דאך נאר א אפשר און ביי ספק דרבנן קען מען מיקל זיין. און יעצט וועל מען מאכן בקיצור א סך הכל אויפן גאנצן בלאט מסכת עירובין דף ה. אויב א קורה איז העכער ווי צוואנציג אמות, וואס די הלכה איז דאך ימעט, און דער מענטש וויל עס ממעט זיין דורך דעם וואס ער בויט ארויף א איצטבא, דאס מיינט אז אויף די גאנצע ברייט פון די מבוי בויט ער ארויף אזא סטעידזש וואס ווען מען שטייט אויף די סטעידזש איז פון די איצטבא ביז די קורה נישט דא קיין העכער ווי צוואנציג, איז דא א שאלה ווי ברייט דארף ער מאכן די צטבע? רב יוסף זאגט ס'איז גענוג א טפח און אביי זאגט אז ס'מוז זיין פיר טפחים און די גמרא זאגט אז מען קען עס מסביר זיין אויף פיר אופנים. קודם האט די גמרא געקלערט ס'מוז זיין דווקא אויף איין אופן. אז ביידע האלטן אז קורה משום מחיצה. אז מען זאגט פי קורה יורד וסותם, די מחלוקה איז נאר וועלכע זייט פון די קורה איז יורד וסותם, רב יוסף האט געהאלטן אז די אויסנווענדיגסטע זייט איז יורד וסותם, קומט אויס אז די טפח פון די קורה אליין הייסט נאך ווי אינעווענדיג פון די מבוי און מען מעג טראגן אונטער דעם, און ממילא ווען מען בויט אונטער דעם אן איצטבא פון א טפח ברייט און דער מענטש שטייט אויף די איצטבא וואס פון דארט קען מען זען דעם קורה, קען מען זאגן אז ער שטייט אין די מבוי און ס'איז דא א היכר פאר די בני מבוי, אז דאס איז נישט קיין רשות הרבים, אביי האט געהאלטן אז מען זאגט פי תקרה יורד וסותם אויף די אינעווענדיגסטע זייט פונעם קורה, קומט אויס אז די עצם טפח פונעם גאנצן קורה אונטער דעם טאר מען שוין נישט טראגן ווייל דאס איז אינדערויסן פון די מבוי, און אז דו ווילסט דארט בויען א איצטבא פון איין טפח, איינער וועט שטיין פון דארטן און זען דעם קורה האב איך גארנישט דערפון ווייל יענער איז שוין נישט פון די בני מבוי ער איז דאך אינדערויסן, מען דארף דאך מאכן א היכר פאר די אינעווענדיגסטע. ממילא מוז מען דאך שוין בויען די איצטבא אביסל אריינציר, נישט אונטערן קורה, איינמאל ס'איז שוין אריינציר מוז מען עס שוין בויען מיט א חשיבות, א זאך וואס איז ניכר און חשוב, וואס דאס איז צום ווייניגסטנס ד' טפחים ברייט. שפעטער זאגט די גמרא אז מען מוז נישט אזוי לערנען, ס'איז דא נאך דריי וועגן וויאזוי מען קען עס אויסשטעלן. מען קען זאגן אז יעדער איינער האלט מותר להשתמש תחת הקורה. און די מחלוקה דא איז ווייל רב יוסף האט געהאלטן אז די גאנצע קורה איז נאר משום היכר, מען זאגט בכלל נישט פי קורה יורד וסותם, איז אוודאי אז לויט רב יוסף איז גענוג אז דו שטעלסט אוועק א איצטבא אונטער די קורה פון איין טפח ברייט און מען דערקענט שוין יעצט זעהט מען שוין דעם קורה. אביי האט געהאלטן אז קורה איז משום מחיצה, און אפילו איך זאג טאקע אז מען זאגט די אויסענווענדיגסטע זייט איז יורד וסותם וואס דעמאלטס מעג מען טראגן אונטער די קורה דארף מען נאך אלץ האבן א איצטבא פון פיר טפחים, נאר וויבאלד די קורה איז העכער צוואנציג זאגט מען נישט ביי אים פי קורה יורד וסותם ווייל ער איז צו הויעך, און כדי ער זאל קענען ווערן א מחיצה זאל קענען זאגן יורד וסותם מוז ער דינען פאר א פלאץ וואס איז לכל הפחות פיר טפחים ווייל נאר א מחיצה וואס דינט פאר פיר טפחים הייסט א מחיצה ממילא מוז מען בויען די איצטבא מיט פיר טפחים. א דריטע מהלך איז אז ביידע וועלן יא האלטן אז קורה איז משום היכר. איז ר' יוסף וועט דאך זייער גוט, אז ער האט געהאלטן אז פונקט ווי אויבן ווען מען מאכט א היכר ביי די קורה איז גענוג עס זאל זיין ברייט א טפח ווען מען מאכט אונטן אן איצטבא אונטער דעם איז אויך גענוג אז ווען ס'איז ברייט א טפח און מען שטייט דארטן קען מען פון דארט זעהן דעם קורה און ס'הייסט א גוטע היכר. אביי האט געהאלטן ניין. אויבן טאקע איז גענוג די קורה זאל זיין נישט מער ווי ברייט א טפח זאל מען קענען זעהן פון די גאנצע מבוי, אבער דא וואס ער איז העכער צוואנציג אמות און דו ווילסט אז מען זאל אים קענען זעהן פון די איצטבא מוז עס זיין אביסל א חשוב'ע און א ברייטע איצטבא און ס'איז נישט גענוג איין טפח מילא מוז עס זיין א חשוב'ע זאך פון פיר טפחים. א פערדע מהלך איז אז באמת וואלט יעדער געהאלטן אז ס'איז גענוג א גוטע היכר אפילו מיט איין טפח אויכעט. די סיבה פארוואס אביי האלט אז ס'מוז זיין פיר טפחים איז ווייל טאמער ס'וועט זיין פונקט א טפח האב איך מורא אז מיט די צייט וועט עס ווערן אפגעריבן און ס'וועט ווערן ווייניגער ווי א טפח, האט מען גוזר געווען אויף דעם האט מען שוין געהייסן אז מ'זאל עס מאכן פיר טפחים. ר' יוסף האט נישט גוזר געווען אויף דעם. און דא גייט די גמרא אריבער צו א צווייטע דין וואס איז אויב די קורה ליגט ביים מבוי נידריגער ווי צען טפחים, דאס מיינט אז די ווענט פון די מבוי זענען נידריגער ווי צען טפחים און אזוי האט ער אויף דעם ארויף געלייגט די קורה וואס די הלכה איז דאך אז א קורה מוז זיין העכער צען טפחים און ער וויל יעצט אראפ גראבן אין דער ערד משלים צו זיין דעם שיעור אז עס זאל זיין פון די קרקע ביז די קורה צען טפחים איז אויך די זעלבע שאלה ווי ברייט דארף ער גראבן דאס איז זיכער אז ער דארף אויסגראבן די גאנצע ברייט פון די מבוי, די שאלה איז ווי טיף אריין פון מזרח צו מערב, ווי טיף דארף ער גראבן, איז דא קריגן זיך ווייטער ר' יוסף מיט אביי, און אביי איז ווייטער מחמיר, אבער דא איז יעדער מחמיר, ר' יוסף וואס האט פריער געזאגט ביי איצטבא אז ס'איז גענוג איין טפח זאגט דא אז ס'מוז שוין זיין פיר טפחים, און אביי וואס האט פריער געזאגט פיר טפחים זאגט דא ד' אמות. און צו פארשטיין די מחלוקה ברענגט די גמרא אראפ א מימרא פון ר' אמי מיט ר' אסי וואס ביידע האלטן אז ווען ס'צעברעכט זיך די וואנט פון א מבוי, לאמיר זאגן אויף צפון זייט אדער אויף דרום זייט, איינע פון די צוויי זייטיגע ווענט, און די פרצה איז אזוי צום פארנט, נאנט צום מזרח זייט, איז טאמער די פרצה איז מער ווי צען אמות, איז אפגערעדט אז ס'פסל'ט די מבוי און מ'טאר דארט נישט טראגן. טאמער ס'איז ווייניגער ווי דריי טפחים מעג מען זיכער דארט טראגן, ווייל א פרצה ווייניגער ווי דריי זאגט מען דאך לבוד. טאמער ס'איז מער ווי דריי טפחים און ווייניגער ווי צען אמות, דעמאלטס איז די דין, אז טאמער ס'איז נאך איבערגעבליבן ביי די עק נאנט צו מזרח זייט אויף דעם זעלבן וואנט איין שטיקל וואנט וואס איז כאטשיג פיר טפחים, דעמאלטס זאג איך אז די גאנצע זאך הייסט ווי א גרויסע טיר, און מען מעג ווייטער טראגן אין דעם מבוי, און די קורה וואס מען האט ארויפגעלייגט איז מתיר אז מען זאל מעגן טראגן די גאנצע מבוי. אבער טאמער ס'איז שוין נישט איבערגעבליבן אזוי נאנט צו מזרח זייט קיין פס ארבעה, טאר מען דארט נישט טראגן, און די גמרא האט פארשטאנען וואס איז די סיבה אז טאמער ס'איז ווייניגער ווי ארבעה טאר מען נישט טראגן, ווייל דעמאלטס קומט אויס אז אויף יענע זייט איז נישט דא קיין וואנט, און כדי עס זאל האבן א שם מבוי מוז דאך עס האבן דריי ווענט, און נאר דעמאלטס העלפט א קורה אדער א לחי. זעט מען דאך אז רבי אמי מיט רבי אסי האבן געהאלטן אז די שיעור פון א מינימום מבוי איז פיר טפחים פער וואנט, וויל די גמרא יעצט זאגן אז רבי יוסף האט אויך אזוי געהאלטן ווי רבי אמי און רבי אסי, און יעצט ווען מען גראבט דא אראפ און מען גייט עס מאכן פאר א וואנט, ווייל מען רעדט דאך דא אז די מבוי האט נידריגערע ווענט ווי צען טפחים וואס האט נישט קיין דין פון קיין וואנט, און יעצט נאכן גראבן ווערט עס א וואנט, מוז מען גראבן אין א ברייט פון פיר טפחים כדי די ווענט זאלן האבן פיר טפחים ברייט, וואס דאס איז די שיעור פון א מבוי. אביי האט נישט געהאלטן ווי רבי אמי ורבי אסי, ער האט געהאלטן אז די מינימאלע שיעור פון א מבוי איז פיר אמות, און לויט אים, טאמער ס'איז אויפגעבראכן טאקע און ס'איז נישט איבערגעבליבן קיין פס ארבע אמות, עט עס זיין פסול, און ממילא מוז מען דא גראבן פיר אמות ווייל דאס איז די קלענסטע שיעור פון א מבוי. קומט אויס אז נאר רבי יוסף וועט קענען שטימען מיט רבי אמי מיט רבי אסי און אביי נישט, אזוי האט די גמרא געוואלט זאגן, אבער די גמרא זאגט אז אביי קען ענטפערן, אז באמת וועלן ר' אמי מיט ר' אסי אויך האלטן ווי מיר אז מ'דארף יא גראבן פיר אמות ווייל די קלענסטע מבוי איז די שיעור ד' אמות, איי פארוואס האבן ר' אמי ור' אסי געזאגט אז ס'איז גענוג א פס ארבעה טפחים? ווייל דארט רעדט מען פון א מבוי וואס האט יא געהעריגע ווענט געהאט וואס איז העכער ווי צען טפחים, און וויבאלד ס'האט געהאט א נאמען פון א מבוי און ס'איז נאר צובראכן געווארן פארלירט עס נישט די שם מבוי ווילאנג ס'בלייבט נאך איבער א פס ארבעה טפחים, מה שאין כן דא ביי אונז וואס די ווענט פון די מבוי זענען נידריגער ווי צען וואס האט נישט קיין דין פון קיין וואנט בכלל, ס'האט קיינמאל נישט געהאט קיין דין מבוי און דו קומסט עס יעצט כשר'ן ס'זאל באקומען א דין מבוי און ס'זאל באקומען א דין ווענט? צו מאכן א מבוי לכתחילה וועלן אפילו ר' אמי ור' אסי מודה זיין אז ס'מוז זיין ד' אמות. על כל פנים אונז האבן מיר במחלוקה רבי יוסף מיט אביי צו א קלענסטע מבוי ווי גרויס ס'איז לויט רבי יוסף ווי גענוג פיר טפחים און לויט אביי איז עס ד' אמות. אביי ברענגט צוויי ראיות אז א מבוי דארף האבן צום ווייניגסטענס ד' אמות. איינס איז פון א ברייתא וואס שטייט אז כדי א מבוי זאל ווערן מותר בלחי אדער א קורה מוז עס האבן צום ווייניגסטענס צוויי חצרות און יעדע חצר מוז האבן ווייניגסטענס צוויי בתים. זאגט אביי, טאמער איז אמת וואס רבי יוסף זאגט, אז ווען ס'איז ברייט פֿיר טפחים קען ער שוין האבן א שם מבוי, ווי קען זיין אז אין פֿיר טפחים זאל זיין צוויי טירן פאר צוויי חצרות? לאמיר זאגן דו קומסט אריין אין די מבוי און דו זאגסט אז אויף די רעכטע זייט, אויף צפון זייט, איז דא א טיר צו איין חצר און אויף דרום זייט א טיר צו א צווייטע חצר, א טיר איז דאך קיינמאל נישט ווייניגער ווי פֿיר טפחים, מיינט דאך דאס אז דו דארפסט אראפברעכן די גאנצע וואנט. פון צפון און פון דרום בלייבט דאך איבער א מבוי וואס האט נישט מער ווי איין וואנט אויף מערב זייט, דאס הייסט נישט קיין דין מבוי, און איך קען אויך נישט זאגן אז אין הכא נמי פון מזרח ביז מערב איז נאר דא פיר טפחים אזוי ווי רבי יוסף זאגט אבער די ברייט וועט זיין מער, און מ'עט טאקע עפענען אויף די מערב'דיגע וואנט וואס דאס איז זייער ברייט דארט עט מען עפענען צוויי טירן צו צוויי חצרות, דאס קען נישט זיין ווייל ס'איז דא א כלל וואס אונז האבן בקבלה וואס ר' נחמן זאגט אז א מבוי הייסט נאר א מבוי אויב פון מזרח ביז מערב איז לענגער ווי פון צפון ביז דרום, און דא ווילסטו דאך זאגן פארקערט אז מען רעדט דא אז פון מזרח ביז מערב איז נאר דא פיר טפחים, און פון צפון ביז דרום וועט זיין אסאך מער פלאץ פאר צוויי טירן, דעמאלטס האט עס בכלל נישט קיין דין פון קיין מבוי. טענת אביי זעט מען פון דער ברייתא אז וויבאלד אין א מבוי מוז דאך זיין פלאץ פאר צוויי חצרות, מוז זיין אז ס'קען נישט זיין קיין פיר טפחים, ס'מוז זיין ד' אמות. רב יוסף וועט ענטפערן אויף דעם אז לעולם קען מען יא זאגן אז מען רעדט פון א מבוי וואס איז פיר טפחים ברייט אויף פיר טפחים ברייט, און די צוויי טירן זענען צו די חצרות יא איינס אויף צפון זייט איינס אויף דרום זייט, נאר נישט מען ברעכט אראפ די גאנצע פיר טפחים פון צפון און דרום נאר דריי טפחים פון צפון און דריי טפחים פון דרום, און די פערדע טפח איז מען משלים דורך די וואנט פון מערב זייט. נאך א ראיה ברענגט אביי פון דעם אמורא רב הונא אז די קלענסטע מבוי איז ד' אמות, ווייל רב הונא זאגט אז אויב א מבוי האט אויף די זייט וואס איז אפן צום רשות הרבים איז געבויט אויף א חלק דערפון א וואנט, איז אויב די וואנט איז ווייניגער ווי פֿיר אמות, כאטשיג ער שטייט דארטן פון זיך אליין און נישט געלייגט געווארן לשם לחי, קען מען אים נוצן פאר א לחי אז דאס זאל זיין במקום לחי, טאמער ער איז שוין ברייט ד' אמות איז ער דאך אזוי ווי די וואנט פון א מבוי, און דעמאלטס דארף מען יא צוברענגען נאך א לחי. זאגט אביי, פון דא זעט מען אז ווען. די קלענסטע מבוי וואס איז דא איז פיר אמות, ווייל דו זעסט דאך אז א וואנט פון פיר אמות באטראכט מען ווי א וואנט פון א מבוי, און צוליב דעם דארף מען שוין צוברענגען א עקסטערע לחי וואס מען דערקענט שוין נישט אז דאס איז א לחי. רב יוסף זאגט אז פון דא איז בכלל נישט קיין ראיה. לעולם וועל איך דיר זאגן אז ווען מען מאכט לכתחילה א מבוי איז א וואנט אפילו פון פיר טפחים הייסט שוין אויכעט א מבוי, נאר דא אז ס'זאל נישט אויסזען ווי א לחי, דאס זאג איך אז ביז ס'איז נישט ברייט ד' אמות, האט עס נאך א צורה ווי א לחי, אבער ווען ס'איז מער האט עס שוין נישט קיין צורה פון קיין לחי. רב הונא האט דאך יעצט געזאגט אז טאמער די וואנט איז ברייט ד' אמות דארף מען צולייגן א באזונדערע לחי, ווי לייגט מען עס? די גמרא זאגט ס'קען נישט זיין מ'לייגט עס נעבן די וואנט ווייל דעמאלטס קוקט אויס ווי מ'מאכט נאר לענגער די וואנט ס'דערקענט זיך נישט קיין לחי, אלא מאי מוז מען עס לייגן אויף די אנדערע זייט דארט ווי ס'איז נישט דא קיין וואנט, אדער קען מען זאגן אז מ'מאכט עס העכער ווי די וואנט אדער נידריגער קען מען עס יא לייגן נעבן די וואנט און דעמאלטס דערקענט מען אז ס'איז א לחי. רב הונא בריה דרב יהושע זאגט, דאס וואס מען האט מיר יעצט געזאגט אין נאמען פון רב הונא אז טאמער די וואנט איז ברייט פֿיר אמות דארף מען צולייגן א לחי, דאס איז דווקא ווען מען רעדט פון א מבוי וואס די סך הכל פון די גאנצע ברייט איז אדער אַכט אמות אדער מער, וואס ווען דו האסט א וואנט פון פֿיר אמות האסטו נאכנישט עומד מרובה על הפרוץ און דעמאלטס מוז מען לייגן א לחי, אבער טאמער די גאנצע וואנט בכלל די גאנצע עפענונג איז ווייניגער ווי אַכט אמות, וואס יעצט ווען דו האסט א וואנט פון פֿיר האסטו דאך שוין רוב וואנט פארמאכט, הייסט עס עומד מרובה על הפרוץ וואס דאס אליין כשר'ט די מבוי אן קיין לחי, ווייל כ'וועל מאכן א קל וחומר מה דאך אין א חצר וואס איז אזוי הארב, וואס דארט העלפט נישט קיין לחי אדער א קורה ווען ער איז אפן צו רשות הרבים מען דארף דווקא א פס ארבעה טפחים, ס'איז א מורא'דיגע חומרא און דאך העלפט עומד מרובה על הפרוץ, א מבוי וואס ער איז אסאך גרינגער אז ער העלפט א לחי אדער א קורה איז דאך אוודאי אז ס'העלפט עומד מרובה על הפורץ. איי וועסטו וועלן אפפרעגן דעם קל וחומר אז מען טרעפט א חומרא ביי מבוי מער ווי ביי א חצר ווייל ביי א חצר איז די דין אז א פרצה ביז צען אמות הייסט נאך נישט קיין פרצה און ס'פסל'ט נישט און ביי מבוי איז דא א שיטה רב הונא האלט אז ביי פיר טפחים הייסט עס שוין א פרצה וואס פסל'ט אז מען טאר נישט דארט טראגן אויב אזוי קען איך דאך זאגן אז א מבוי איז הארבער און ס'וועט נישט העלפן דארט עומד מרובה על הפרוץ אויף דעם וועל איך דיר ענטפערן אז רב הונא בריה דרב יהושע האלט אז ביי מבוי איז די זעלבע דין ווי ביי א חצר אז נאר צען מער ווי צען אמות הייסט א פרצה. איז נישט דא קיין שום חומרא ביי מבוי מער ווי ביי חצר, פארקערט די איינציגסטע חומרא וואס איז דא איז ביי חצר אז עס העלפט נישט קיין קורה אדער לחי און די קל וחומר איז במקומה עומדת, און די גמרא שמועסט אויס אז הגם רב הונא בריה דרב יהושע האט געזאגט זיין הלכה אליבא דרב הונא, ווייל רב הונא איז דאך געווען דער וואס האט געזאגט אז א וואנט וואס איז פֿיר אמות דארף מען צולייגן א לחי, און אויף דעם האט רב הונא בריה דרב יהושע געזאגט אז טאמער עס איז עומד מרובה על הפרוץ דארף מען נישט קיין לחי, זאגט אבער די גמרא אז רב הונא אליין וועט נישט אזוי האלטן, ווייל רב הונא איז דאך דער וואס זאגט אז א פירצה אין א מבוי פסל'ט שוין ביי פיר טפחים איז דאך א מבוי הארבער ווי א חצר ס'נישט דא די גאנצע קל וחומר און אפילו ביי עומד מרובה על הפרוץ וועט מען נאך אלץ דארפן א לחי רב הונא בריה דרב יהושע קריגט און ער האלט אז א פירצה ביי מבוי איז אויך נאר ביי צען אמות ער אליין וועט יא קענען האלטן אז ס'העלפט עומד מרובה על הפרוץ ביי מבוי אויך ווייל די קל וחומר איז יא גוט. דער אמורא רב אשי זאגט אז דארטן ווי די מבוי איז פונקט אכט אמות און פיר דערפון איז א וואנט, וואס דאס הייסט האלב און האלב, וואס רב הונא בריה דרב יהושע האט געזאגט אז מען דארף האבן א לחי, ווייל ס'איז נישט עומד מרובה על הפרוץ, זאגט אבער רב אשי אז דא וועט מען טאקע נישט דארפן קיין לחי, ווייל ס'איז נישט מעגליך כמעט אז עס זאל זיין פונקט האלב, ס'זעט טאקע אויס פאר די אויג האלב אויף האלב, אבער געווענטליך איז איינער א טראפקעלע גרעסער און מען באמערקט עס נישט, איז מה נפשך, איז די וואנט גרעסער, מיינט דאך דאס אז ס'איז עומד מרובה על הפרוץ, אז די וואנט איז א טראפ מער ווי פֿיר אמות, בלייבט איבער פאר די אויפגעבראכענע וואנט א טראפ ווייניגער ווי פֿיר אמות. עומד מרובה על הפרוץ איז דאך א גוטע היתר דארף מען נישט קיין לחי. וועסטו וועלן זאגן אז די פרצה איז מיט א טראפ גרעסער ווי פֿיר אמות מיינט דאך דאס אויטאמאטיש אז דער וואנט איז א טראפקעלע ווייניגער ווי פֿיר אמות און דאמאלס קען מען דאך אים נוצן פאר א לחי. ווייל ווען ער איז קלענער ווי פֿיר אמות האמיר דאך געשמועסט דארף מען נישט קיין נייע לחי. וואס דען וועסטו קלערן אז אפשר האט זיך דא פער צופאל געמאכט אז ס'איז האלב אויף האלב? נו, וויבאלד ס'איז נאר א ספק, איך ווייס נישט זיכער, איך טראכט אפשר איז אזוי, און די גאנצע זאך איז דאך נאר א ספק דבריהם, ווייל די גאנצע לחי איז דאך נאר א דרבנן, ממילא קען מען מיקל זיין אז מ'דארף נישט לייגן קיין לחי.